זאגט די הייליגע גמרא, ס'האט די גמרא געהאט א שאלה, ווי קען איך מאכן די עקירה און די הנחה אין די משנה ביד עני אדער ביד בעל הבית, איך דארף דאך האבן א מקום וואס איז בשיעור ד' על ד', און די גמרא געברענגט א ראיה פון רבי עקיבא, וואס רבי עקיבא לערנט אז וואס? אז ס'פאדערט זיך נישט קיין הנחה. במקום ד' על ד' פארוואס ווייל איך זאג קלוטה כמי שהונחה דמי ר' עקיבא לערנט אז הזורק מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע איז ר' עקיבא מחייב פארוואס ווייל דאס וואס די חפץ איז אריין אין רשות הרבים קוק איך אן ווי א הנחה ברשות הרבים און די מענטש איז האט דא א חיוב ווייל ער האט מוציא געווען מרשות היחיד לרשות הרבים קומט דאך אויס אז ר' עקיבא וואס לערנט אז קלוטה כמי שהונחה דמיא איז קלאר אז ער לערנט אז איך דארף נישט קיין הנחה פון מקום ד' על ד' פרעגט יעצט די גמרא ודילמא הנחה הוא דלא בעי הא עקירה בעי אפשר איז רבי עקיבא וואס איז מחייב ווען אז ווען א מענטש איז א זורק מרשות הרבים לרשות היחיד איז ער נאר מחייב איין חיוב ווי רש"י ערקלערט ער נאר מחייב אז דא געווען א הוצאה מרשות הרבים לרשות היחיד, פארוואס? ווייל ווען ס'קומט צו די הנחה דארט פאדערט ער נישט קיין אז די הנחה זאל זיין מד' על ד' אז הא עקירה בעי אבער ווען ס'קומט צו עקירה וועט רבי עקיבא אויך מודה זיין אז אז ס'פאדערט זיך אן עקירה ממקום ד' על ד' און וועסט נישט קענען איינזעצן די משנה ווי רבי עקיבא ווייל ביי אונז אין די משנה קומט אויס אז אפילו אן עקירה דארף איך נישט מד' על ד' פארוואס ווייל דו זעהסט דאך אז מען קען מאכן עקירה מיד בעל הבית ממילא אונזער משנה שטימט נישט מיט רבי עקיבא ווייל די איינציגסטע ראיה וואס אונז האמער איז אז רבי עקיבא לערנט אז א מקום הנחה דארף נישט זיין ד' על ד' אבער א מקום עקירה ווייסט מיר אונז נישט אלא אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט הא מני רבי אונזער משנה וועט שטימען מיט רבי פרעגט אונז די גמרא הי רבי וועלכע רבי רעדט מען דא אילימא הא רבי אפשר רעדט מען די רבי דתניא וואס האבן געלערנט אין א ברייתא

אויף אז רבי זאל לערנען אז אפילו די מקום עקירה דארף נישט זיין ממקום ד' על ד' און סך הכל ברענגט די גמרא נאכאמאל די זעלבע זאך וואס אונז האבן שוין געזען ביי רבי עקיבא אז די מקום פון די הנחה דארף זיין ד' על ד' און תוספות ענפערט אז די גמרא האט בעסערע קשיות צו פרעגן, זאגט די גמרא אז ס'קען נישט זיין אז דאס איז די מקור, דאס איז די כוונה פון רב יוסף וואס זאגט אז רבי איז דער וואס לערנט אז איך דארף נישט מאכן קיין הנחה במקום ד' על ד', עס קען נישט זיין אז די ברייתא דא איז די מקור ווייל התם כדבעינן למימר לקמן כדאביי אזוי וועט מען שפעטער זעהן אז אביי האט ערקלערט די כוונה, אביי האט ערקלערט די כוונה פון רבי דאמר אביי, וויאזוי האט אביי ערקלערט די כוונה פון רעב ד? הכא באילן העומד ברשות היחיד, מען רעדט דא פון א בוים וואס שטייט ברשות היחיד ונופו. און זיינע צווייגן זיינען נוטה לרשות הרבים, קומען ארויס רשות הרבים וזרק ונח אנופו, און דער חפץ דא וואס איז געווען זרק ונח האט געלאנדעט אויף די אויף די צווייגן, דרבי סבר אמרינן שדי נופו בתר עיקרו אז ווייל דער שטאם פונעם בוים האט איז דאך ברייט ד' על ד' זאג איך אז דאס וואס דער חפץ האט געלאנדעט אויף די צווייגן האט דעם זעלבן דין ווי ס'וואלט ווען געלאנדעט אויף די שטאם און איך קוק עס יא אן ווי ס'האט געלאנדעט במקום ד' על ד' אבער ורבנן סברי זיי קריגן זיך און זאגן לא אמרינן שדי נופו בתר עיקרו איך צוטייל אז די שטאם האט איין דין און די צווייג האט א אנדערע דין וועגן דעם קוק איך נישט אן ווי דער חפץ האט געלאנדעט במקום ד' על ד' אין אנדערע ווערטער ווי אביי ערקלערט די ברייתא איז אז רבי לערנט בעצם דארף יא זיין א הנחה במקום ד' על ד' נאר ווייל די בוים איז גענוג דיק און ס'איז און ס'איז ברייט ד' על ד', קען איך זאגן אז די צווייג האט אויך דעם דין, ממילא קען דאך נישט זיין אז די ברייתא זאל זיין א ראיה אז רבי לערנט אז איך דארף נישט קיין הנחה במקום ד' על ד', ווייל ווי אביי ערקלערט שטייט דא ממש פארקערט, אז רבי האט דא א חידוש דין פארוואס איך זאל זאגן אז אפילו ווען ס'לאנדעט אויף א צווייג וואס איז נישט גרויס ד' על ד' זאל עס יא האבן דעם דין ד' על ד', זאגט די גמרא אלא הא רבי דארף מען צוקומען צו אנדערע ברייתא פון רבי וואס דאס איז די כוונה פון רב יוסף אז רבי ער איז דער וואס לערנט אז איך דארף נישט קיין עקירה והנחה ממקום ד' על ד' וואס זאגט רבי דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא זרק מרשות הרבים לרשות הרבים ורשות היחיד א מענטש האט געווארפן א חפץ פון איין רשות הרבים צום אנדערן רשות הרבים און רשות היחיד באמצע וואס בעצם איז עס ממש די זעלבע ציור פון די מעשה פון ר' עקיבא נאר דארט איז עס געווען פארקערט דארט איז געווען מרשות היחיד לרשות היחיד און די רשות הרבים איז געווען באמצע דא איז פארקערט די מעשה. איז רבי מחייב, רבי איז מחייב פארוואס? ווייל ס'איז דא געווען א יציאה מרשות לרשות, ער שטייט אין רשות הרבים, ער ווארפט צו די אנדערע רשות הרבים, און די רשות היחיד איז באמצע, איז דא געווען א יציאה מרשות הרבים לרשות היחיד, וחכמים פוטרין די חכמים פטר'ן, ואמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל מחייב היה. רבי, רבי האט מחייב געווען שתים, ווען א מענטש שטייט אין א רשות הרבים און ער ווארפט צו די אנדערע רשות הרבים און אינמיטן וועג פארט עס דורך א רשות היחיד, זאגט רבי אז דא איז דא צוויי חיובים אחת משום הוצאה, איינמאל משום הוצאה פארוואס? ווייל דא געווען א יציאה מרשות הרבים לרשות היחיד וואס דארט איז די חפץ אריינגעפלויגן, ואחת משום הכנסה ווייל ס'פליט דאך ווייטער איז עס יעצט ארויסגעגאנגען מרשות היחיד ס'קומט צו רשות הרבים איז דא דא צוויי חיובים. אלמא, אבער וואס אונז זעהמיר קלאר אז לא בעי עקירה ולא הנחה על גבי מקום ד' על ד', די חשבון ווי די גמרא האלט יעצט, איז ווען א מענטש ווארפט א חפץ מרשות הרבים לרשות הרבים ורשות היחיד באמצע, פארוואס בין איך דא מחייב שניים לויט רבי, ווייל איך טענה קליטה כמי שהונחה דמיא אז דאס וואס די אויר פון רשות היחיד האט אריינגענומען די חפץ, איז קליטה כמי שהנחה דמי, און איך זאג ווי כאילו ס'האט געהאט א הנחה, מילא ס'איז אריין, ס'איז ארויס פון רשות הרבים, אריין אין רשות היחיד, דאס איז געווען איינע הוצאה, און יעצט איז נאכמאל ארויס פון רשות היחיד אריין אין רשות הרבים איז צוויי, וועגן דעם איז רבי מחייב שתיים. אבער אויב לערן איך קליטה כמי שהנחה דמי האבן שוין געזען נעכטן איז דאך זיכער אז איך דארף נישט קיין מקום ד' על ד' ווען איך זאג אז די אויר הייסט ווי א הנחה אדער די אויר הייסט ווי א עקירה איז דאך זיכער אז אויר עה עה לופט האט נישט קיין דין ד' על ד' ממילא האבן מיר לכאורה דא א קלארע ראיה אז רבי ער איז דער וואס לערנט אז די עקירה והנחה פאדערט זיך נישט זאל זיין במקום ד' על ד' שטימט זייער גוט אונזער משנה וואס איך קען מאכן א עקירה והנחה פון יד אפילו יד האט נישט קיין ד' על ד' זאגט די גמרא ניין די ברייתא איז אויך נישט קיין ראיה אז רבי לערנט אז ס'פאדערט זיך נישט קיין מקום ד' על ד' פארוואס ווייל איתמר עלה, זיי האבן געלערנט אויף די ברייתא רב ושמואל דאמרי תרוייהו, רב און שמואל האבן ביידע געזאגט אז וואס? אז לא מחייב רבי אלא ברשות היחיד מקורה די מעשה איז דא געווען אז ס'איז געפלויגן לאמיר רעדן פון א באל ס'איז געפלויגן פון רשות הרבים צו רשות הרבים ורשות היחיד באמצע איז וואס? רב און שמואל האבן ביידע ערקלערט אז דא רעדט זיך אז ס'איז דורך געפלויגן א הויז ס'איז דא געווען א הויז א בית ווי רשי ערקלערט קלאר מען רעדט דא פון א הויז מיט ווענט און מיט א דאך, ס'איז אריינגעפלויגן פון איין פענסטער, שטימט דער עולם? ס'איז אריינגעפלויגן פון איין פענסטער, ס'איז ארויסגעפלויגן פון די אנדערע פענסטער, איז דא א חידוש דין, דאמרינן ביתא כמאן דמליא דמיא אז די ווען א מענטש ווארפט אריין א זאך אין א הויז ווייל ס'האט א דאך, קוק איך אן ווי די גאנצע זאך איז פול, די אויר פון א הויז האט נישט קיין דין אויר, עס איז אזוי ווי דאס איז אנגעפולט מיט מיט מיט מיט זאקן, מיט שיך, מיט איך ווייס נישט וואס, ביזן דאך, מילא יעדע זאך וואס פליט אריין איז הוי כמונח, ס'איז אזוי ווי ס'האט פאקטיש געלאנדעט אויף די פלאר, אין אנדערע ווערטער א רשות היחיד וואס קומט מיט א דאך האט נישט קיין דין אויר, ס'איז בכלל נישט קיין שמועס דא צו קליטה כמי שהנחה דמי יא אדער נישט, ווייל איך קוק עס בכלל נישט אן ווי אויר, דאס האט געלאנדעט אין די הויז אבל שאינו מקורה לא, סאו וואס זאגן מיר יעצט איז די גאנצע מחייב דא פון רבי'ן. וואס רבי האט מחייב שתיים ווען א באל פליט פון רשות הרבים צו די אנדערע רשות הרבים ווען ס'פליט דורך א רשות היחיד איז נאר ווייל ס'איז דורך געפלויגן א הויז און פון איין פענסטער צום צווייטן און די הויז האט געהאט א דאך איז און דעמאלטס זאג איך אז איך קוק עס אן ווי ס'איז טאקע ממש געווען א הנחה במקום ד' על ד' וואלט נישט געווען קיין דאך אפילו ס'וואלט געווען א ס'וואלט געהאט א א ס'וואלט געווען א א רשות היחיד וואלט רבי נישט מחייב געווען ווייל רבי לערנט נישט קליטה כמי שהנחה דמי אין א פאל וואס ס'איז נישט בית מקורה און איך קען נישט אנקוקן די גאנצע הויז ווי ס'פול איך דארף צוקומען צו זאגן אז ס'האט כאילו די הנחה איז געווען אינעם אויר אין אזא פאל וואלט רבי נישט מחייב געווען קומט אויס אז רבי לערנט יא אז איך דארף האבן עקירה והנחה ממקום ד' על ד' נאר די חידוש דערין איז ווען ס'איז דא א דאך קוק איך עס אן ווי ס'כאילו ס'האט געלאנדעט אויף די ערד, כאילו ס'איז געווען ממש הנחה ממקום ד' על ד' ממילא שטימט ווייטער נישט און ס'קען מען ווייטער נישט איינזעצן אונזער משנה אז רבי איז דער וואס לערנט איך דארף נישט קיין עקירה והנחה ממקום ד' על ד' ווייל רבי דארף קלאר יא אן עקירה ממקום ד' על ד' פרעגט אונז גמרא וכי תימא הכא נמי במקורה קענסט דיך ארויסדרייען פון אלע פראבלעמען אין די משנה, דו האסט א פראבלעם מיט די משנה אז די עקירה והנחה איז געווען ממקום מיד וואס איז נישט קיין מקום ד' ד' רעד אויך ביי א דאך, און האסט דאך דא מחדש געווען אז די רגע מ'רעדט פון א דאך איז הייסט עס ווי יעדע זאך וואס קומט אריין אונטער א דאך הייסט ווי ס'ליגט אויף דער ערד און איך קוק עס אן ווי ס'איז געווען הנחה ממקום ד' על ד' זאגט די גמרא דאס איז זייער א גוטע עצה התינח התינח ברשות היחיד זייער פיין ווען איך בין דן דעם יד בעל הבית כ'וויל מאכן עקירה והנחה ביד בעל הבית קענסטו זאגן אויב די בעל הבית שטייט אויב די בעל הבית שטייט אין א הויז און דארט איז דא א דאך, איז קען איך אנקוקן זיין יד ווי א מקום ד' על ד' ווייל ס'איז אין א הויז און יעדע זאך וואס קומט אן אין א הויז האט א דין ווי ד' על ד', אבער התינח ברשות היחיד מקורה אבער ברשות הרבים מקורה ווען מ'רעדט פונעם עני וואס העלפט מיך אז ס'איז דא א דאך? ווען איך מאך עקירה אדער הנחה מיד העני וואס העלפט מיר אז דער עני שטייט אין א פלאץ וואס איז דא א דאך והאמר ר' שמואל בר יהודה אמר רב אבא אמר רב הונא אמר רב המעביר חפץ ד' אמות ברשות הרבים מקורה לאמיר זאגן א מענטש ס'איז דא א רשות הרבים לאמיר זאגן אין פראנט פון א סטאר ער מאכט א אונינג יא איז פטור ס'הייסט שוין נישט קיין רשות הרבים אויף צו ווערן מחויב לפי שאינו דומה לדגלי מדבר פארוואס ווייל אין מדבר ווען מ'האט גערעדט פון א רשות הרבים האט עס נישט געהאט קיין דאך ממילא כדי צו מחייב זיין אויף הוצאה מרשות לרשות, מרשות הרבים לרשות היחיד אדער מרשות היחיד לרשות הרבים, מוז עס זיין אזא סארט רשות הרבים וואס איז דומה למדבר ממילא אין די משנה שטייט אז א מענטש מאכט א הנחה אדער אדער אן עקירה מיד העני איז ער חייב, קען נישט זיין אז מען רעדט ווען ס'איז געווען א רשות הרבים מקורה, פארוואס? ווייל דעמאלטס וואלט נישט געווען קיין חיוב, מ'רעדט אז ס'איז נישט געווען מקורה, ווערט צוריק שווער די שאלה, פארוואס האט די יד א דין מקום ד' על ד'? אלא אמר רב זירא, גייט רב זירא פרובירן א נייע תירוץ הא מני אחרים היא, אונזער משנה איז די שיטה פון אחרים, איז דתניא, וואס איז די ברייתא פון אחרים? אחרים אומרים, די הייליגע תנא רבי מאיר לערנט אז עמד במקומו, א מענטש שטייט אויף זיין פלאץ, און וואס איז די מעשה דא? די מעשה איז געווען אז מ'האט געשפילט באל, איינער געווארפן א באל, און האט עס געווארפן צו זיין חבר עמד במקומו אויב דער חבר וואס דארף כאפן דעם באל איז געבליבן שטיין אויף זיין פלאץ וקיבל ער האט נישט געדארפט נאכלויפן דעם באל איז חייב בין איך מחייב דעם וואס האט געווארפן דעם באל ווייל ער האט געמאכט עקירה והנחה ברשות הרבים דער באל איז געפלויגן ד' אמות עקר ממקומו אבער אויב דער מענטש וואס האט געכאפט די באל בכדי צו כאפן דעם באל האט ער געדארפט לויפן ער האט געדארפט אוועקגיין פון זיין פלאץ און עימען זיינע הענט אויף אזא וועג אז זאל קענען כאפן די באל וקיבל נאר דעמאלטס האט ער געכאפט דעם באל וואס יענער געווארפן פטור איז דער ערשטער וואס האט געווארפן איז פטור ווייל די שאלה איז צו וועם איך בין מייחס די הנחה אויב יענער שטייט אויפן פלאץ און ער דארף גארנישט טון קוק איך אים אן ווי ער איז סתם מיין בעסקעט איך האב געווארפן די באל ס'איז אריין אין זיין האנט די מעשה הנחה איז זיך מייחס צו מיר ווייל ס'איז נישט קיין פועל יוצא פון יענעמ'ס מעשה, יענער האט נישט געדארפט גיין קיין טריט. ווידעראום, אויב יענער דארף נאכלויפן די באל, קומט דאך אויס אז מצד מיין מעשה וואלט די אריגינעלע הנחה נישט געשען בצורה וואס ס'איז פאקטיש געשען, נאר ווייל יענער איז עס נאכגעלאפן האט ער געקענט כאפן דעם באל, האט זיך אויסגעשטעלט די הנחה בצורה וויאזוי ס'האט זיך למעשה אויסגעשטעלט. אזא הנחה בין איך מייחס צו דער וואס כאפט דעם באל, נישט צו דער וואס ווארפט. איז לכאורה שטייט דא קלאר סיי די עקירה סיי די הנחה זענען געווען מיד, ווען מען שפילט באל פליעט עס ארויס פון א יד וואס איז נישט קיין מקום ד' על ד' און ס'קומט אן צו א יד וואס איז נישט קיין מקום על ד' על ד' און ס'שטייט דא קלאר אז ס'הייסט א הנחה און איך בין מחויב, קומט דאך אויס קלאר אז כ'דארף נישט האבן קיין הנחה ממקום ד' על ד' זאגט די גמרא. הא בעינן הנחה על גבי מקום ד' וליכא, דא איז דאך סך הכל אריינגעפאלן אין א האנט. און סיי צו יענער איז יא נאכגעלאפן סיי יענער נישט נאכגעלאפן, איז די נפקא מינה נאר וועמענס חיוב איז, צו ס'איז מיין חיוב, צו ס'איז מיין, צו איך באקום יא א חיוב אדער נישט, על כל פנים איך זעה דאך אז אויב יענער איז געשטאנען אויף איין פלאץ וואלט איך געווארן מחויב, זעהסט דאך קלאר אז איך דארף נישט קיין הנחה במקום ד' על ד' אלא שמע מינה לא בעינן מקום ארבעה. זאגט די גמרא, האסט מיר זייער שיין נאכאמאל געברענגט א ראיה אויף הנחה, מיט דעם האבן מיר אנגעהויבן אונזער סוגיא, אז פון רבי עקיבא אליין האב איך א ראיה אויף הנחה. אז הנחה דארף נישט קיין מקום ד' על ד', אבער אונזער גאנצע שוועריקייט איז אז רבי עקיבא איז נישט געשטאנען אז אז א עקירה פאדערט זיך נישט ממקום ד' על ד', און אין אונזער משנה שטייט יא, ווערט דאך ווייטער שווער אונזער משנה ודילמא הנחה הוא דלא בעינן הא עקירה בעינן, און גיי מיר ווייטער, והנחה נמי, די ברייסע וואס מען האט דא געשפילט בול איז נאכנישט קיין ראיה ח

אין די משנה, ווי קען איך מאכן עקירה והנחה פון יד? די משנה רעדט נישט פון קיין יד, די משנה רעדט פון א סל וואס ער האט געהאלטן אין זיין יד, אבער ס'איז בעצם געווען א מקום ד' על ד' זאגט די גמרא והא ידו קתני, דו קענסט עפעס נעמען א מעדזשיק מארקער און ארויסנעמען ווערטער פון די משנה, ס'שטייט דאך ידו, פשט איז אז די עקירה והנחה איז יא געווען ביד, זאגט די גמרא, תינח תני טרסקל שבידו מען קען אמאל טוישן גרסאות אין די משנה און אז ס'פעלט זיך אויס זאג אז ס'מיינט נישט ידו ממש תני טרסקל שבידו ממילא איך האב עוואוידעד אלע פראבלעמען אין אונזער משנה קיינמאל נישט געשטאנען אז מען קען מאכן עקירה והנחה ביד אלעס רעדט זיך אריין און ארויס פון א טרסקל פרעגט אונז די גמרא התינח טרסקל ברשות היחיד אז כ'פארשטיי זייער גוט יעצט, אז ווען דער בעל הבית האלט א טראסקל, און איך מאך עקירה, הנחה ארויס פון זיין האנט, פארשטיי איך זייער גוט פארוואס ס'איז דא א חיובים, פארוואס? ווייל די טראסקל האט א דין ד' על ד', אלא טראסקל שברשות הרבים, ווען דער עני האלט א טראסקל, איז פארלירט עס דעם דין רשות הרבים, רשות היחיד הוא, די גמרא גייט שוין מאכן דעם חשבון, אז ווען א מענטש שטייט מיט א טראסקל, ברשות הרבים, פארלירט עס דעם דין רשות הרבים און ס'ווערט א רשות היחיד? לימא דלא כרבי יוסי ברבי יהודה, אויב זאגסטו מיר ניין אז די יד אין אנדערע ווערטער די טראסקל וואס זיצט אינעם האנט פונעם עני האט ווייטער א דין רשות הרבים גייט עס צושטימען מיט רבי יוסי ברבי יהודה וואס ער איז דער וואס טענה'ט אז א טראסקעל ברשות הרבים דארף האבן א דין רשות היחיד לימא דלא כרבי יוסי ברבי יהודה דתניא אונז האבן געלערנט רבי יוסי ברבי יהודה אומר ער זאגט אזוי נעץ קנה ברשות הרבים א מענטש האט אריינגעשטעקט א קנה וואס איז געווען הויעך צען טפחים, ברשות הרבים, ובראשו טראסקל אויפן שפיץ פון די קנה דא, איז דא א בעסקיט, פשט איז די בעסקיט שוועבט יעצט העכער צען טפחים, זרק ונח על גביו, חייב איז אויב האב איך אריינגעווארפן מרשות הרבים צו דעם בעסקיט און ס'האט געלאנדעט אין די בעסקיט גיי איך זיין חייב ווייל כ'האב מוציא געווען מרשות הרבים לרשות היחיד אין אנדערע ווערטער די בעסקיט באקומט א דין רשות היחיד און ווי רש"י איז מסביר פארוואס וואס זענען די כללים פון א רשות היחיד א רשות היחיד פאדערט איינס צו זיין א מקום ד' על ד' צו זיין בשיעור מקום ד' על ד' א פלאץ וואס איז ווייניגער ווי ד' טפחים על ד' טפחים האט נישט קיין דין פלאץ ס'איז גארנישט עס האט נישט קיין שם רשות.

אין די לופטן אויף א קנה העכער צען טפחים ברשות ברשות הרבים באקומט א דין רשות היחיד די זעלבע זאך טענה'ט די גמרא דער עני שטייט מיטן בעסקעט לאמיר אין ברשות הרבים זאל איך אויך זאגן גוד אחית אז די מחיצות פון דעם עני'ס בעסקעט פארט אראפ און אז דעם עני'ס בעסקעט פארט אראפ באקומט דער טראסקעל דא א דין רשות היחיד ממילא סיי וועלכע הנחה אדער עקירה פון דעם יד עני איז וואלט ווען געדארפט באטראכט ווערן ווי עקירה והנחה מרשות היחיד, מילא ווען די בעל הבית למשל לייגט אריין זיין ברויט ווי קענסטו אים מחייב זיין? ס'איז סך הכל געווען א יציאה מרשות היחיד און א הנחה ברשות היחיד, דאס טענה'ט יעצט די גמרא דאי כרבי יוסי ברבי יהודה פשט בעל הבית את ידו לחוץ, די בעל הבית אין אונזער משנה וואס ווען ער שטרעקט ארויס די האנט. ונתן לתוך ידו של עני ער לייגט אריין די ברויט ביד עני אמאי חייב פארוואס איז ער חייב מרשות היחיד לרשות היחיד קא מפיק סך הכל איז דאך געווען א יציאה מרשות היחיד לרשות היחיד ווייל ווי אונז האבן מחדש געווען אין נאמען פון רבי יוסי ברבי יהודה איז אז א טראסקל ברשות היחיד ברשות הרבים קען האבן א דין רשות היחיד. ממילא קענסט נישט איינזעצן אונזער משנה ווען מ'רעדט ביי טראסקל און דורך דעם עוואוידן די פראבלעמען פון ד' על ד', ווייל די רגע דער עני האלט א טראסקעל דארף עס ווערן א רשות היחיד און איך קען אים נישט מחייב זיין, זאגט די גמרא אפילו תימא רבי יוסי ברבי יהודה, בעצם קען מען איינזעצן אונזער משנה אפילו לויט רבי יוסי ברבי יהודה התם למעלה מי', אונז האבן זייער שיין מסביר געווען אז די גאנצע דין פון רשות הרבים פון רשות היחיד הייבט זיך אן נאכדעם וואס איך האב מחיצות וואס זענען הויעך י' טפחים, מילא אויב איך געב א. פארן כסא טראסקעל וואס זיצט אויפן קנה, אז איך וויל עס געבן א דין רשות היחיד, מוז איך זאגן אז ס'איז העכער ווי י' טפחים, ווייל איך וויל דאך די מחיצות, די לומד'ישע מחיצות פון גוד אחית, זאלן זיין הויעך צען טפחים, אבער דא אין אונזער משנה, הכא למטה מי', דא אין אונזער משנה רעדט מען ווען די טראסקל פונעם יד עני איז געווען נידריגער ווי י', אז ס'איז נידריגער ווי י' האב איך נישט קיין מחיצות עשרה, אז כ'האב נישט קיין מחיצות עשרה האב איך נישט קיין דין רשות היחיד, און אז דער עני האלט א טראסקל און זיין הענט זענען ווייניגער ווי צען טפחים פון די קרקע האט עס נישט קיין דין רשות היחיד, ס'האט יא א דין רשות הרבים, און כ'האב עוואוידעד די פראבלעם. אז יד האט נישט קיין ד' על ד' ווייל דער טראסקל האט יא ד' על ד' מילא לכאורה ווי די גמרא שטייט יעצט האבן זייער שיין מסדר געווען די משנה, זאגט אבער די גמרא ווייטער קשיא ליה לרבי אבהו, רבי אבהו איז נישט געווען צופרידן מי קתני טראסקל שבידו והא ידו קתני, די זעלבע קשיא וואס די גמרא האט פריער געזאגט אז מען קען נישט, רבי אבהו טענה'ט אז מען קען נישט אריינלייגן קיין ווערטער אין די משנה, און אז די משנה האט נישט געזאגט אז מען רעדט דא פון א טראסקל רעדט מען יא פון יד. אז מען רעדט יא פון יד ווערט צוריק שווער אז א יד האט נישט קיין מקום ד' על ד', זאגט די גמרא, די גמרא קומט דא צו א נייע תירוץ, אלא אמר רבי אבהו ווייסטו פארוואס איך קען מחייב זיין אין די משנה ווען א מענטש מאכט א עקירה והנחה מיד, ווייל מען רעדט דא כגון ששילשל ידו למטה מג' א מענטש האט אראפגענידערט זיין יד. ווייניגער ווי דריי טפחים העכער די קרקע איז דאך דא א דין לבוד, ממילא קוק איך אן יעדע זאך וואס איז ווייניגער ווי דריי טפחים העכער די קרקע קוק איך אן ווי די קרקע אליין, ממילא אין אזא פאל איז די יד האט יא א דין ד' על ד', ווייל איך קוק עס אן ווי די יד איז אזוי ווי די קרקע, ממילא ווען א מענטש מאכט א הנחה אדער עקירה ווען די יד איז ממש נאנט צו די קרקע אין אזא פאל. איז קוק איך עס אן ווי ס'איז יא געווען במקום ד' על ד' מען קען אים יא מחייב זיין, מילא איז שוין נישט קיין פראבלעם פון אונזער משנה, כגון, פארוואס? כגון ששלשל ידו למטה מג' וקיבלה, זאגט די גמרא והא עומד קתני, שטייט דאך ווען דער מענטש שטייט, ווען א מענטש שטייט איז זיין יד נישט דריי טפחים צו די קרקע, זאגט די גמרא בשוחה, מ'רעדט ווען א מענטש בייגט זיך איין ואיבעית אימא, אדער בגומא, דער מענטש שטייט אין א גריב, אז ער שטייט אין א גריב און ער שטעקט ארויס די האנט פון די גריב קען אויסקומען אז זיין יד. זאל נישט זיין ווייטער פון דריי טפחים פון די קרקע ואיבעית אימא בננס מען רעדט פון גאר א נידריגע מענטש וואס זיין יד ווען ער שטעקט עס אויס א מידזשעט איז עס איז עס מיט דריי טפחים צו די קרקע זאגט די גמרא אמר רבא איכפל תנא לאשמעינן כל הני אונז זעמער שוין כמעט פערטיג די תנא וויל מחייב זיין די תנא וויל טרעפן א פאל וויאזוי לאמיר זאגן די בעל הבית שטעקט ארויס א ברויט און ער לייגט עס אריין ביד העני אז דער בעל הבית וועט זיין חייב, סאו די תנא האט נישט געטראפן קיין בעסערע וועג וויאזוי צו רעדן נאר ווען מ'רעדט ווען די עני איז א מידזשעט אדער ווען ער בייגט זיך אדער ווען שטייט אין א גריב וואס דארף מען רעדן וועגן אזא פאל פון פורים קטן שחל להיות בערב יום כיפור ווען מ'קען דאך רעדן פון א פשוטע פאל ווי רש י זאגט שרייב נישט אן שרייב נישט יד אין די משנה שרייב אז דער עני האט אויסגעשפרייט זיין בגד און אבי אזוי ווי אונז האבן שוין געהאט פריער אין די ברייתא. און א בגד וואס איז אויסגעשפרייט און דער עני נעמט אריין דעם ברויט דערין איז דאך עס געווען א הנחה במקום ד' על ד', ממילא וואס פעלט אויס די ידו אין די משנה? פארוואס רעדסטו ביי אזא פאני פאל וואס איז ידו און ער איז א ננס און וועגן דעם האט עס א דין ד' על ד' ווייל עס איז לעבן די קרקע קענסט דאך רעדן א אנדערע ציור. דא קומט די גמרא מיט די באמבע מיט די אויספיר הלכה למעשה אלא אמר רבא האט רבא געזאגט יד פון אונזער משנה איז געדרינגען אז ידו של אדם. חשובה לו כד' על ד', אונזער קשיא וואס אונז האמיר אנגעהויבן נאך ביים נעכטיגן שיעור הייבט זיך נישט אן, דו האסט געהאט א פראבלעם אז די יד פון א מענטש האט נישט קיין דין ד' על ד', ווייל אין די מעטריקס אינעם שטח איז נישט קיין ד' על ד', אין לומדות איז עס יא ד' על ד', וכן כי אתא רבין אמר רבי יוחנן ידו של אדם חשובה לו כד' על ד', דער רמב ם איז מסביר, דער רמב ם איז מסביר וואס איז די פראבלעם פון א פלאץ וואס איז נישט ד' על ד', ווייל א הנחה הייסט ס'הייסט נישט ווי ס'ליגט, ווען א זאך זיצט אויף א פלאץ וואס איז זייער קליין, ס'איז די די די הנחה שבו, די פאקט אז ס'זיצט דא איז זייער א עראי'דיגע זאך, ס'איז זייער שווער ווען א ביס א זאך איז אביסל גרעסער אז ס'זאל זיצן סעיף און טייט אויף א קליינע פלאץ, ממילא די עקירה און די הנחה האט נישט קיין שם עקירה והנחה ווייל די פלאץ הייסט נישט קיין פלאץ, ווען מ'רעדט פון א יד אבער טענה'ט די רמב ם א יד האט א גריפ. און א גריפ איז אפילו ס'איז נישט ד' על ד', איך קען אבער אנהאלטן די זאך, ממילא עקירה ארויס פון א גריפ, אדער א הנחה אריין אין א גריפ, הייסט עס א ריכטיגע מקום, וועגן דעם די יד האבן חזל געגעבן א דין ווי ס'איז א מקום ד' על ד', איך דארף נישט צוקומען צו אלע אנדערע אוקימתא'ס, און די קשיא איז מער נישט קיין קשיא, און אין אונזער משנה איז קלאר אז עקירה והנחה דארף יא זיין ממקום ד' על ד', נאר וואס דען, די יד האט טאקע דעם דין, און ביז דא איז דער היינטיגע שיעור, בסייעתא דשמיא.